זייער חשובע פריינט. איך האב דעם כבוד צו פארשטעלן פאר אייך אונזער גאסט רעדנער אבא גארדין. שוין צענדליגער יאר ווי אבא גארדין שטייט אויפֿן פּאָסטן פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור און קולטור אינעם ברייטסטן זין פֿון וואָרט. ער איז אַ שריפֿטשטעלער, אַ רעדאַקטאָר פֿון אַ זשורנאַל און איינער פֿון די גרינדער פֿון דער ייִדישער עטישער געזעלשאַפֿט. ער איז א מחבר פון א איבער צען ביכער אויף אידיש, ביכער אין ענגליש, און ער האט געשריבן פריער אין רוסיש אויך. די דער קרייז פון זיין פון זיינע פאראינטערעסירונגען איז זייער א ברייטער. ער שרייבט וועגן אלגעמיינע פילאזאפישע פראבלעמען, וועגן רעליגיע, וועגן פארשידענע אנדערע ברייטערע פראבלעמען, און ער צייכנט זיך אויס מיט זיין טיפער ערודיציע און מיט דעם זעלטענעם כח הסברה. זיין הויפט פאראינטערעסירונג איז עטיק, ספעציעל אידישע עטיק, און קיום האומה. ער האט וועגן דעם אסאך געשריבן און ער שרייבט ביז היינטיגן טאג. אין איינעם פון זיינע ארטיקלען וואס ער האט געשריבן מיט א יאר פערצן צוריק, וואס קען דינען ווי א מין קרעדא, ווי א מין אני מאמין, שרייבט ער וועגן דעם אז ס'זענען דא דריי סכנות, דרייערליי סכנות פאר דעם קיום פון דעם אידישן פאלק. ערשטנס, די ערשטע סכנה איז די פיזישע עקסטערמינאציע. מ'האט נאך אין נײַנצן איין און פֿערציק נישט געוואוסט ווי גרויס ווי גרויס עס איז דער חורבן פון דעם אידישן פאלק אין פוילן און אין מזרח אייראפע, אבער שוין דעמאלט האט מען שוין געהאט אן אנונג ווי גרויס עס איז די געפאר פון דער פיזישער עקסטערמינאציע פון דעם אידישן פאלק. ער זאגט אבער דאן אז די שונאים אונזערע וועט זיך נישט איינגעבן צו אומברענגען דאס אידישע פאלק, און ער ציטירט דערביי א מאמר פון תלמוד. אז דער רבונו של עולם האט געטון א טובה די אידן שפיזרם בין הגוים וואס האט זיי צושפרייט צווישן פעלקער, און אין דעם מאמענט איצטער זעען מיר אז עס איז, נישט געקוקט אויף אונזער גרויסן חורבן, איז געבליבן א באדייטנדיגער ישוב אין אמעריקע. אבער דער צווייטער, די צווייטע סכנה איז די. גייסטיקע ענטארטונג, דער גייסטיקער אומקום, דאס הייסט, די דער געפאר פון אסימילאציע פון א גרויסן טייל פון אידישן פאלק. אבער עס איז דא נאך א דריטער געפאר, א דריטע סכנה, די סכנה איז וואס אידן, קענען אפילו בלייבן אידן, אבער נישט מיט אן אריגינעלער אידישער קולטור, א קולטור וואס מאכט נאך אנדערע קולטורן. און ער שרייבט דארטן אז אפילו א אידישע מדינה קען אויך נישט גאראנטירן א גאנץ און א פולשטענדיג אידיש עטיש לעבן. זיין רעליגיאזיטעט איז נישט קיין דאגמאטישע, ער האלט פון דעם געדאנק פון אתה בחרתנו, אז דאס אידישע פאלק האט א ספעציעלע מיסיע צווישן פעלקער, אין א סובלימירטן זינען. אידן דארפן זיין א ממלכת כהנים וגוי קדוש. הייליג פאלק, און עס דארף זיין עטיש ווי דאס האבן געזאגט אונז די די אונזערע גרויסע נביאים, און שפראכליכע אידישקייט איז אויך נישט אינגאנצן דאס מיינט אידיש אדער העברעאיש, עס דארף אבער האבן א טיפן אינהאלט, א טיפן תוכן. אזוי ווי דאס לעבן פון דעם יחיד אזוי אויך דאס לעבן פון דעם כלל, ער רופט עס מיט א מאדנעם נאמען געזעמל, מיינט כנסת ישראל, זאל זיין געהייליגט מיט מצוות מעשיות פון סאציאל עטישן אינהאלט. אוואדי קען מען אפפרעגן אייניגע פון זיינע טעאריעס, מ'קען אפ מ'קען זיך מתווכח זיין וועגן דער טעאר זיין טעאריע פון אתה בחרתנו ביי אידן, מ'קען נישט מסכים זיין מיט זיין געדאנק אז סאציאליזם איז אזא מין קריסטליכער משיחיזם.

שלום אש און זיינע יידיש-קריסטליכע ווערק. דער זיבעציג יאריגער יובל פון שלום אש אפאר יאר צוריק איז דורכגעגאנגען אין דער יידישער פרעסע און דער ליטעראטור מיט איגנארירונג און שטילשווייגן. וואלט שלום אש

פאר דער גאנצער אידישער וועלט, אבער ס'האט זיך עפעס אפגעבראכן, ער איז אוועק אויף א זייטיגן וועג, און זיין זיבעציג יאהריגער יובל איז אדורכגעגאנגען שטילשווייגנדיג. עס וועט זיין זייער אינטערעסאנט צו הערן אונזער גאסטרעדנער אויף דער טעמע שלום אש און זיין אידיש-קריסטליכע ווערק. איך גיב דאס ווארט אונזער חשוב'ן גאסטרעדנער

דער חסרון באַשטייט אין דעם, ווען עס קומט צו פֿאָרן אַ לעקטאָר, איז דער פֿאָרזיצער שטעלט אים פֿאָר פֿאַרן עולם. אָבער ס'האָט געדאַרפֿט אויפֿשטעלן זיך אימעצער און פֿאָרשטעלן דעם עולם פֿאַרן פֿאָרזיצער. איך ווייס נישט צו וועמען איך רעד. אפֿשר ווייסט איר ווער עס רעדט. אָבער צו וועמען איך רעד ווייס איך נישט. איך דאַרף אַ וואָרט. אין גאַנצן עולם קען איך דאָ אפֿשר צוויי דרײַ מענטשן. דאָס איז אַ גרויסער חסרון פֿאַר אַ לעקטאָר. די רוסן האבן א ווערטל, פערווי בלין קאמאם, הייסט עס ביי זיי אז דעם ערשטן בלין אז מען מאכט א אויסגיין א שטיק טייג ס'גיט זיך קיינמאל נישט איין. איך האב מורא אז די זעלביגע זאך איז מיט א לעקציע. דאס הייסט אז מען קומט דעם ערשטע מאל אין א שטאט, איך קען נישט די שטאט, איך ווייס נישט ווער זיי זענען, איך ווייס נישט צו וועמען איך רעד, און איך ווייס נישט אויף וועלכע ניווא זיי שטייען, ווער זענען זיי, וואס זענען זיי, וואס פאר איינעם וועט זיין צו הייך, וועט פארן אנדערן זיין צו נידעריג, וואס פארן אנדערן זיין נידעריג, פארן אנדערן וועט זיין הייך. איך ווייס נישט צו וועמען איך רעד, ווען איך וועל קומען א דריטע מאל, א פערטע מאל, וועלן מיר שוין זיין באקאנט, כ'וועל וויסן וואו איך האלט אין דער וועלט מיט אייך. שטעלט אייך פאר אז מען רופט א דאקטאר און מען זאגט דעם חולה אז דער דאקטאר איז א ספעציאליסט, גאנץ גוט, אבער ער דארף דאך אונטערזוכן דעם חולה פארדעם וויסן וואס צו טאן מיט אים. אז איך ווייס נישט וואו איך האלט מיט מיינע חלאים, ווייס איך דאך נישט וואס צו טאן מיט אייך. אט דא איז די שוועריקייט אז ס'קומט אויס צום רעדן איר זעט, די גמרא האט אויך א ווערטל וועגן דעם ערשטע מאל, די גמרא זאגט אין אשה מתעברת מביאה ראשונה, א פרוי ווערט קיינמאל נישט שוואנגער פון ערשטן מאל, כ'ווייס נישט וואנעט די גמרא ווייסט עס, אבער יעדנפאלס איך שטעל זיך פאר אז מאנטריאל פון מיר איז נישט שוואנגער ווערן פון ערשטן מאל.

מוז איך אייך זאגן גלייך פון אנפאנג אז ער איז דער גרעסטער אידישער שרייבער וואס מיר פארמאגן. מיר האבן ביז היינט נישט געהאט א שרייבער פון אזא פארנעם, מיר האבן היינט נישט א שרייבער פון אזא פארנעם א צווייטן, און ווער ווייס וויפיל יאר ס'עט אוועק ביז מיר'ן האבן אזא ווי ער. די באהאנדלונג וואס ער האט געקראגן פון אונז, דאס הייסט פון דער פרעסע, האט א ערקלערונג נאטירליך, אבער דאס איז אויך נישט וויכטיג, איך מיין ס'איז נישט וויכטיג פאר א שרייבער צו מ'האט אים יא געמאכט א יוביליי צו מ'האט אים נישט געמאכט קיין יוביליי, דאס די ביכער זיינע ווייסן דאך נישט פון דעם. די אלע ווערק וואס אש האט אנגעשריבן בלייבן ווערק, און מיט א יוביליי אדער אן א יוביליי, דער יוביליי מאכט זיי נישט בעסער און ער מאכט זיי נישט שטארקער די ביכער. אש איז איינער פון די גרעסטע קינסטלער וואס מיר פארמאגן, ווען איך וואלט וועלן אים באצייכנען אדער באשרייבן און זאגן גענוי אין וואס באשטייט זיין גרעסקייט אדער שטארקייט אדער מעכטיגקייט אדער זיין טאלאנט פולקייט, וואלט מיר אנגקומען גאנץ שווערליך עס צו דעפינירן. אבער זאגן מיר עס אין צוויי ווערטער וואלט איך אייך זאגן ער איז א גרויסער דיכטער. ער האט פארשטאנד פאר א סיטואציע, ער שאפט א דראמא, ער דראמאטעזירט זיינע ווערק, זיינע העלדן. ער האט אסאך געארעוועט. ער געהערט נישט פון די שרייבער וואס מיינען אז מען לייגט זיך שלאפן ביי די נאכט, און מען שטייט אויף אינדערפרי מיט א אידעי, און אלץ איז געטון, עס איז פארטיג, און די יארקע פארלאזט מען זיך אויפן רבונו של עולם. ווארום ס'איז געווען אזעלכע שרייבער, און עס איז טאקע פון זיי, הגם זיי האבן געהאט טאלאנט, אבער דער טאלאנט אליין טראגט נאך נישט. ווי פלעגט עדיסאן זאגן, אז א גאון איז ניינציג, ניין און ניינציג פראצענט איז שווייס, ס'איז בלויז איין פראצענט איז אינספיראציע. אש, צי האט עס יע געוואוסט פון דעם צי נישט, אבער אש האט אסאך געארבעט, און איר קענט עס זען אין זיינע ווערק, ער האט אסאך נאכגעדענקט, ער האט אסאך געלייענט, ער האט אסאך שטודירט, ער האט אסאך געפארשט. ווען ער האט אנגעהויבן, כ'האב אים באגעגנט נאך מיט יארן, וואו איז אין נײַנצן צוועלף, איז ער געווען א רויער אינגל, א שרייבער וואס האט געפארן אויף זיין טאלאנט אזוי צו זאגן, אבער דורך דער צייט האט ער זיך אסאך אסאך אנטוויקלט. אבער מיר'ן נישט אנהייבן פון דעם, דאס מיר שפעטער רעדן אייגענטליך וועגן דעם. אש איז א קינסטלער. וואס די פראגע וואס שטייט פאר אונז איז, וואס איז אזוינס קונסט? קונסט אליין אלס א דערשיינונג איז א אוניווערסאלע, דאס הייסט ס'נישטא דער פאלק וואס האט עס נישט. די ווילדסטע שבטים וואס וואינען אין היילן האבן קונסט, זיי מאלן, זײ קריצן, זײ באַצירן זײערע נישט הײַזער, אַפֿילו הײלן. אָט איז דאָרטן הירשן, װעלן זײ אױך אָפּמאָלן, אַנדערע חיות װעלן זײ אָפּמאָלן. זײ נוצן עס פֿאַר מאַגיק, פֿאַר כּישוף, פֿאַר רעליגיעזע צװעקן, פֿאַר פֿאַרשידענע צװעקן, אָבער ס'איז נישטאָ דאָס פֿאָלק און נישטאָ דער שבֿט, װי װילד ער זאָל ניט זײַן, ער זאָל נישט האָבן קײן עלעמענטן פֿון קונסט אין אים. פֿרעגט זיך די פֿראַגע, װאָס איז דאָס אַזױנס? נאטירליך האט מען אסאך געזאגט וועגן דעם און זייער אסאך געשריבן וועגן דעם. איך וועל אייך זאגן אויך מיין מיינונג וועגן דעם. טאלסטוי האט אנגעשריבן א ווערק וואס איז אזוינס קונסט. איך שטעל זיך פאר אז אסאך פון אייך זענען באקאנט מיט די רוסישע ליטעראטור ווייסן וועגן יענע ווערק וואס איז געמאכט אין זיין צייט האט עס געמאכט א גרויסן רושם. ער ברענגט ארויס דעם געדאנק אז קונסט. איך בין אויף אזויפיל ניט זיכער ווען איך רעד, אז איך ווייס אפילו ניט צי איר הערט וואס איך רעד צי נישט. מ'הערט יע? ער ברענגט ארויס, אין יענעם ווערק ברענגט ער ארויס דעם געדאנק, אז די אויפגאבע פון קונסט, אדער די עצם מהות פון קונסט איז, ליבע פון מענטשן צו מענטשן. קונסט פרעדיגט ליבע. אויבערפלעכליך אויסגעדריקט, זעט דער געדאנק אויס וואלט איך זאגן נישט שטארק אננעמבאר, ווייל קונסט פארנעמט זיך נישט בלויז מיט פרעדיגן ליבע, איר'ט דארטן געפינען שנאה, איר'ט געפינען אלץ אין דער וועלט. איך וואלט כמעט אפשר זאגן אז פאר קונסט אליין איז אלץ גלייך, זיי'לן אייך מאלן זינד, זיי'לן מאלן טוגנט, זיי'לן מאלן שיינקייט, קונסט וועט מאלן מיעסקייט, אפילו עס איז פארהאן אפילו ווערק וואס מ'האט א נאמען געגעבן די בלומען פון שלעכטס, א בארימטער דיכטער האט עס געזאנט, באדלער, ס'איז פארהאן אל, אייגנטליך די זעלביגע זאך ווי ווען וואן גאג ווען ער האט געמאלן, ער האט, זיי האבן נישט געמאלן שיינע פענעמער, זיי האבן געמאלן אויסדרוקספולע פענעמער. אין מיעסקייט אליין איז אויך דא אסאך שיינקייט, און אין שיינקייט איז אמאל פארהאן אסאך מיעסקייט. קונסט אייגנטליך נעמט ארום אלע פארמען, אבער טיפער פון אלץ די פראגע איז, וואס צווינגט א מענטשן אדער א גרופע אדער א פאלק זיך אפצוגעבן מיט די זאכן, מיט די זאכן וואס מיר רופן קונסט? איך שטעל זיך פאר אז דאס נעמט זיך פון דעם וואס מיר און די וועלט אייגנטליך זענען איין זאך, און מען קען ברענגען זייער אסאך ביישפילן צו דערקלערן אט דעם פשוט'ן געדאנק מיט אזוי פיל ביישפילן אז ס'איז כמעט נישטא איין ביישפיל וואס וואלט נישט קענען דינען אלס אילוסטראציע אט פון דעם געדאנק וואס מיר ברענגען ארויס. אט זיצן מיר דא אלע. איר ווייסט אז אין דעם אקט אליין פון אייער זיצן ליגט א געוויסער מיסטישער כח. א געוויסע ענערגיע ווערט פראדוצירט בשעת איר זיצט דא, פון וועלכע איר זענט אפילו נישט באוואוסטזיניג. און ווען דא וואלט זיין מער וואלט די קראפט געווען שטארקער און די ענערגיע מער, ווייל מיר אלע צוזאמען ווען מיר קלייבן זיך צוזאמען ווערן מיר כמעט ווי איין זאך. נעמט איין צימער, הייצט אים אן, זאל דער צווייטער צימער זיין קאלט, וועט די קעלט אריבערגיין אין ווארעם און די ווארעם וועט אריבערגיין אין קעלט, ווייל ביידע צימער זענען באמת איין צימער. בלאזט א ווינט, בלאזט ער איבער דער גאנצער וועלט, בלאזט ווערט קאלט אין קענעדי איז קאלט ביי אונז אין ניו יארק, ווערט פארקערט ערגעץ ווארעם, קומט די ווארעמקייט אריין, ווייל די גאנצע וועלט איז אויפגעמישט, מיר זענען אלע איינער אייגנטליך, און די וועלט אליין אלס אזעלכע צווינגט זיך ארויף אויפן מענטשן, און איר קענט זיך נישט העלפן, איר ווילט נאכמאכן עס. וואס איר זעט מיט די אויגן וואלט איר באמת וועלן עס אפמאלן, אויב איר קענט עס נישט טוט איר עס ניט, טוט איר עס אויף א שלעכטן אופן, אויף א גוטן אופן, אויף א געלונגענעם, נישט קיין געלונגענעם. איר זעט מענטשן, וואלט איר וועלן זיי נאכמאכן? איר וואלט וועלן איבערלעבן וואס זיי לעבן איבער? און ווען זיי לעבן עפעס איבער, ווילט איר מיטליידן מיט זיי, אדער הנאה האבן מיט זיי? און ווען איר זעט אימיצן גליקלעך, צו איר ווילט צו איר ווילט נישט, פילט איר זיך צו א געוויסער מאס גליקלעך מיט אים. ער ליידט, פילט איר רחמנות מיט אים. איר קענט זיך נישט העלפן, זאל אימיצער דא נעמען גענעצן, וועט איר אלע גענעצן. זאל אימיצער נעמען כראפען, וועט איר אלע אנטשלאפן ווערן. כמעט. אפשר איך וועל בלייבן אויף. מיר מאכן נאך איינער דעם אנדערן, ווייל באמת זענען מיר איין זאך. און די וועלט אלס אזעלכע צווינגט זיך אויף אונז ארויף. זי דריקט זיך ארויף מיטן גאנצן כח. איר מיט אַ גאַנצן קראַפֿט. איר זעט אַ הימל? איז נישט נאָר זעט איר אים, איר װאָלט אים װעלן אַלײן אָפּמאָלן. און אױב איר קענט אים נישט אָפּמאָלן, איר װילט אײגנטלעך מער. װאָס איר, װאָס אַ מענטש װיל װען ער זעט די װעלט, איז איר באַשאַפֿן איבער אַ נײס. און דאָס זאָגט אונדז אײגנטלעך דער חומש. איך װאָלט זאָגן, אַזױ װי נאַפּאָלעאָן האָט געזאָגט, אַז יעדער זעלנער טראָגט, אין ראַניעץ, זאָגט ער, טראָגט ער שױן דעם שטעקעלע פֿון אַ מאַרשאַל. און אױב ער טראָגט אים נישט, איז ער נישט קײן גוטער זעלנער. ס'איז יעדער זעלנער איז פאטענציעל שוין א מארשאל. יעדער מענטש איז לכל הפחות א גאט, דאס קלענסטע. דאס איז דער מינימום זיינער. אז דער חומש גיט זיך א עפן און ער זאגט מיר אז צום אנהייב האט גאט באשאפן הימל און ערד, און וואס מיינט עס אייגנטליך? וואס זאגט דער חומש? דער חומש זאגט אז יעדער מענטש טראגט זיך ארום מיט'ן געדאנק, מיט'ן חלום, ער וואלט וועלן באשאפן אליין א וועלט. איי וואס ער קען נישט האט ער געשיקט עס זאל עס גאט טון. ער וואלט עס אליין וועלן טון, נאר אזוי ווי ער קען עס נישט טון, האט ער עס געשיקט דעם רבונו של עולם טון. דאס הייסט דער מענטש וואלט וועלן באשאפן די וועלט, ער וויל איר באמת און אויב ער קען עס נישט וועט ער עס פרובירן כאטש אפמאלן מיט טינט, מיט א פענסיל, מיט א בלייפעדער, מיט אביסל קאליר, ער 'ט מאלן, ער 'ט איבערמאלן, ער 'ט מאכן, און מיט מענטשן איז אויך די זעלביגע זאך, איר באגעגנט זיך מיט מענטשן, איר פרובירט אריינקריכן אין זייער נשמה אדער אין הארצן, איר קענט נישט אריין ווייל די מענטשן לאזן נישט אריין, אן אנדערער לאזט אייך נישט אריין, אבער דאך דרינגט איר יע אריין, און איר פאראינטערעסירט זיך מיט זיינע איבערלעבונגען. ווען איר פאראינטערעסירט זיך מיט זיינע איבערלעבונגען לעבט איר זיי אליין איבער, און נאכדעם ווילט איר זיי איבערשאפן. איר קענט עס נישט אלעמאל טון אליין, נו, שיקט איר עס דעם שרייבער זאל ער עס טון פאר אייך. און ער ווערט, אין א געוויסע מאס ווערט ער א שליח ציבור. איר וואלט וועלן איבערלעבן געוויסע איבערלעבונגען. הייסט איר אש'ן עס טון. נעמט ער בילדער, נעמט ער אידישע טיפן, נעמט ער פארשידענע טיפן און ער מאלט זיי אפ צו אן אנדער קינסטלער. ער איז כמעט ווי געצוואונגען צו טון עס. מיין פאטער פלעגט זאגן, מיין פאטער איז געווען א גאנץ היבשער רעדנער, אליין איז ער געווען א רב, נישט פאר אייך געדאכט, ער פלעגט זאגן אז ווען ער שטייט און רעדט פאר אן עולם פארשטייען זיי נישט וואס ער רעדט, נאר פארוואס קומען זיי? האט ער געזאגט אז זיי זיי האבן האלט צו זען ווי א איד שטייט און מאטערט זיך. איך האלט אז דער פאטער איז נישט געווען גערעכט, זיי האבן נישט האלט צו שטיין און קוקן ווי א איד מאטערט זיך, וואס זיי האבן יא האלט צו טון איז צו זען ווי א איד שטייט און מאטערט זיך און האבן רחמנות אויף אים. דאס איז דער געדאנק.

אייגנטליך דארפט איר גארנישט פארשטיין וואס דער רעדנער זאגט, עס איז נישט וויכטיג צו פארשטיין. איר דארפט פילן סימפאטיע צו אים, איר דארפט רחמנות האבן אויף אים. און אויב ער רעדט אזוי אז איר זעט אט אט פאלט ער באלד אנידער, אט באלד וועט ער בלייבן אן ווערטער, און ס'וועט זיין טאקע א רחמנות אויף אים, ער וועט זיך אוועקשטעלן און נישט וויסן וואס צו זאגן, עפעס ערשט דאַמאָלסט נעמט ער בײַ אײַך אױס, װײַל די רחמנות, אַ ייִדישע האַרץ, נעמט ער װײַטער און איר נעמט פֿאַרשטײן. װאָס איך װיל אַרױסברענגען איז, סײַ דער רעדנער, סײַ דער שרײַבער, ער דאַרף געפֿינען בײַ אײַך סימפּאַטיע. איז װאַזױ געפֿינט ער די סימפּאַטיע בײַ אײַך? איז דער לײַכסטער װעג איז, צו געפֿינען סימפּאַטיע בײַ אַן עולם, איז זאָגן אײַך קאָמפּלימענטן. ווען איך וועל זאגן איר זייט טייערע מענטשן, וואוילע מענטשן, גוטע אידן, ערנסט דען זאל איך אין אייביכן האבן א גוטע מיינונג וועגן מאנטריאל? עט איר זאגן דער רעדנער איז געווען א גוטער רעדנער נאך אלעמען, ער האט דאך א גוטע מיינונג וועגן אונז זאלן מיר האבן א גוטע מיינונג וועגן אים? איר טראכט מסתמא בשעת איך זאג עס אז ס'געהער גארנישט צו דער זאך וועגן וואס איך דארף רעדן. איר זייט זיכער אין דעם? אבער איך'ל אייך זאגן אז ס'געהער יא צו דער זאך. איר זעט, די בעסטע זאך אייגנטליך פאר א רעדנער איז ווען מ'שטעלט אים אינגאנצן נישט פאר. דאמאלסט אז איר ווייסט נישט ווער דאס איז טראכט איר וואס קענט איר שוין פון אים ערווארטן. איר גיט א קוק אויף אים. עס איז נישטא וואס צו זעהן, ס'איז נישטא וואס צו הערן. און נאכדעם טאמער איז ער נישקשה גייט איר אוועק מיט א גוטע מיינונג. אבער טאמער ערווארט איר אסאך, איז צרות, דארף ער ארבעטן שווער כדי איר זאלט זיך נישט אנטוישן אין אים. איר זעהט, ביי א שרייבער איז עס די זעלביגע זאך. די פראגע פון א שרייבער איז עטאבלירן זיין קאנטאקט מיט'ן לייענער. און דאס איז איינע פון די שווערסטע אויפגאבן וואס א שרייבער האט. איך מוז אייך זאגן, איך וועל אייך זאגן וועגן זיך, איך האב קיינמאל נישט עטאבלירט קיין קאנטאקט מיט מיינע לייענער, ווייל איך האב נישט מיט וועמען. איך האב נישט קיין לייענער. איך האב אידן וועמען איך האב פארקויפט ביכער, א היבשע צאל, דא בין איך נישט געווען איז אייער גליק ווייל עס האט אייך אפגעגאלטן, אבער איבער גאנץ אמעריקע בין איך געווען און פארשפרייט מיינע ביכער, אבער אויב ער מיינט אז מ'האט אים געלייענט מאכט ער א גרויסן טעות, קיינער האט עס נישט געלייענט. ס'איז אפילו דערגאנגען צו דעם אז איך פלעג זיי זאגן, וואס ארט אייך, איך וועל אייך פארקויפן א איבערגעלייענטן בוך און געענדיגט, איר דארפט אים נישט לייענען. איך האב נישט עטאבלירט דעם קאנטאקט, אבער א שרייבער מוז עטאבלירן דעם קאנטאקט. און די פראגע שטעלט זיך ווי אזוי גיט זיך עס אים איין צו עטאבלירן. אמאל נעמט ער עס פשוט מיטן כח, מיט זיין גבורה פון טאלאנט. איר ווילט עם נישט נאכגעבן, איר לייענט אביסל און ער געפעלט נישט, איר לייענט נאך אביסל ער געפעלט נישט, אבער סוף כל סוף נעמט ער אייך אריין אין די האנט און ער פארקלעמט אייך אזוי אז איר קענט זיך פון עם נישט ארויסרייסן. מיט די גבורה פון זיין טאלאנט, מיט דעם כח פון מאלן. ס'פאראן אבער שרייבער וואס אויף אזויפיל כח האבן זיי נישט. איז וואס טוען זיי? זיי טוען א פשוטע זאך, זיי רימען דעם לייענער. דאס הייסט, צו א געוויסער מאס, זיי חנפענען אונז. זיי זאגן מיר זענען וואוילע מענטשן, מיר זענען גוטע אידן, זיי, מיט אנדערע ווערטער, זיי גיבן שיינע טיפן. איך רעד עס נישט גלאט אזוי אין דער וועלט אריין. איר מיינט מסתמא איך באלעבעטשע גלאט אזוי? ניין, איך רעד עס צו דער, איך רעד, איך רעד, איך רעד עס מיט א געוויסער כוונה. אש, אלס א שרייבער, און ער האט זיך אזוי אויסגעדריקט. ער האט געזאגט, ביי מיר קיין שלעכטע העלדן זענען נישטא, איר וועט ביי אים זעלטען געפינען א שלעכטען העלד, ער גיבט אלעמאל פאזיטיווע טיפן, ער גיבט נישט קיין נעגאטיווע טיפן, איר וועט אפילו נעמען א גנב וועט ער אים אויך אפמאלן אז ער וועט ארויסקומען כמעט ווי א צדיק, טאמער נעמט ער אין די הענט א צדיק איז ער ארויס צוויי הונדערט פראצענט צדיק. אלע טיפן, איר וועט גיין דורך דורך אלע זיינע ווערק, וועט איר זען אש האט אייגנטליך האט דאס געטון, ער האט אונז אלעמאל גע'חנפ'עט. דאס הייסט ער האט אונז אלעמאל געזאגט עפעס וואס אונז איז געווען איינגענעם צו הערן, און אזוי איז ער אונז אלעמאל געפעלן געווארן. אנהייבנדיג פון זיין שטעטל, די שטעטל וואס אש האט געמאלן איז נישט אונזער שטעטל, איך מיין צו זאגן, דאס איז נישט קיין רעאליסטישער בילד פון א אידישע שטעטל. נאך אלעמען, א אידישע שטעטל איז נישט געווען פארנומען בלויז מיט דעם וואס מ'האט געפירט כלות צו דער חופה, און מ'האט געזונגען זמירות, און מ'האט געגעבן גמילות חסדים. אין די שטעטלעך, ערשטנס, געווען אסאך בלאטע, זאלט איר מיר מוחל זיין. צווייטנס, זיין געווען מוסרים. דריטנס, זיין געווען גנבים. פערטנס, זענען געווען נאך און נאך און נאך אסאך אזעלכע אידן, זענען גאנץ נעגאטיווע טיפן געווען, אבער ביי אשן זענען זיי נישטא. זיין שטעטל איז א מחייה'דיג שטעטל, אז איר לייענט עס איבער טראכט איר הלוואי וואלט איך דארטן געוואינט, איך האב אזעלכע שטעטלעך נישט געזען, אבער הלוואי וואלט איך דארטן געוואינט, נו, איז דאס נישט רעאליסטיש האט ער עס אויסגעטראכט, אבער אונז טוט הנאה ווען מיר לייענען, און אזוי זענען כמעט אלע זיינע ווערק, דאס הייסט ער אפעלירט צו אונז. מיט דעם פאזיטיוו, מיט דעם וואס ער מאלט אונז, ער גיט אונז אלעמאל די גוטע טיפן די אידישע, און ער ער צו א געוויסע מאס ער גיט אונז קאמפלימענטן, ער קאמפלימענטירט. דאס איז איינע פון די שטריכן פון אש'ס שרייבן. איצטערט אז זיי, זיינע ווערק די לעצטע, וועגן וועלכע מען רעדט אזוי פיל און וועגן צו וועלכע מען באציט זיך נעגאטיוו, איז, די זאך איז אזוי, איר זעט, זיי האבן אבער געמאכט א גרויסן רושם. אסאך מער ווי די ווערק צו וועלכע מ'האט זיך פארהאלטן יא פאזיטיוו. פארוואס זענען זיי אזוי אינטערעסאנט אט די ווערק, דווקא אט די ווערק וואס האבן אנגעמאכט אזא טומל און פארוואס אידן, אסאך אידן, זענען אין כעס אויף אים? די ווערק אינטריגירן זייער שטארק. זיי אינטריגירן מיט דעם ווייל אט דער קריסטנטום אלס אזעלכער אינטריגירט. יעדן אידן איז אינטערעסאנט צו וויסן וואס איז דארטן געווען אין יענער צייט. אדער ווי ניטשע דריקט זיך אויס, על צוועלף בעטלער זענען ארויס פון יודעא און חרוב געמאכט די וועלט אדער פארכאפט די וועלט פארנומען רוים און באקעמפט די גריכישע געטער און זיי באזיגט. ווער זענען זיי געווען? צוועלף אידישע בעטלער. ווער זענען זיי געווען יענע טיפן? זענען פשוט'ע אידן, אויף אונזער לשון, היינטיגן לשון וואלט מען זיי געהייסן פראלעטאריער, דער איז געווען א פישער, יענער איז געווען עפעס אן אנדער זאך, פשוט'ע אידן. און ווער זענען דארטן געווען די ווייבלעך ארום קריסטוס מיינט איר? ווער זענען זיי געווען? גרויסע צנועות, גאט באהיט, אויסגעלאסענע ווייבלעך וואס זענען כלומר'שט פרום געווארן, ביי זיי האט זיך עס געשאפן, אט די מאדנע ערשיינונג וואס זיי האבן פארכאפט א וועלט. פארגעסט נישט אז ווען נישט דער קריסטנטום וואלטן מיר דאך אונזער ביבל וואלט אויסגעזען א ווערק אנגעשריבן ערגעץ ביי א סעקטע וואס קיינער ווייסט נישט ווער זיי זענען. זיי האבן אונז פאפולאריזירט, ווען נישט זיי וואלט מען דאך גארנישט געוואוסט וועגן אונז, ווער וואלט ליינען ישעיה'ן, ווער וואלט זיך דרייען א קאפ מיט ירמיה'ן, ווער וואלט אפילו געוואוסט זייערע נעמען ווען נישט אט די באוועגונג וואס מען רופט קריסטנטום. אגב, וואס מיינט קריסט? קריסט איז דאך א גריכישע ווארט, דאס מיינט משיח, מער קיין זאך נישט. דאס מיינט משיח, פארטייטשט אויף אידיש מיינט עס א משיחיסטישע באוועגונג. איז די באוועגונג איז אומגעווענליך אינטריגירנד, זי איז אינטריגירנד מיט דעם ווי אזוי איז דאס מעגליך אז א קליינע גרופע אידן, זיי האבן געוואינט אין א קליין לענדל וואס הייסט ארץ ישראל, און ער האט זיך און איר ווייסט דאך לענדער וואקסן נישט איז ער עד היום געבליבן קליין, פאר צוויי טויזנט יאר ס'איז געמעגט אויסוואקסן אבער ס'איז נאר געבליבן די זעלביגע קליינע לאנד וואס אין ארץ ישראל זאגט מען דעם וויץ א לאנד ווי א גענעץ א לאנד ווי א גענעץ און וואו איר גיט זיך א קער איז א גרענעץ אזוי איז זי געווען און אזוי איז זי געבליבן זי איז נישט אויסגעוואקסן פאר דער צייט און קיין סאך אידן איז דארטן נישט געווען איך

צוועלף בעטלער, איינער האט געהייסן שמעון, דער צווייטער האט געהייסן יעקב, און זיך געביטן די נעמען, נו, און אז א איד בייט דעם נאמען איז וואס? באזיגט מען שוין די וועלט מיט דעם? האבן זיי אים א נאמען געגעבן פיוטער, ווער איז דער פיוטער? פיוטער איז שמעון, שמעון איז געווען א אידל פון ארץ ישראל, א פשוטער איד, געווען א פישער,

דו, דיר וועל איך רופן פיוטער און אויף דיר וועל איך אוועק שטעלן די קירכע, דאס איז דאס איז דער פעלזן שטיין. דער יעוואנגליע אלס א ווערק אדער קריסטנטום אלס א לערע איז אסאך מאכן וועגן וועגן דער לערע אסאך טעות'ן, אסאך מאל געשריבן געווארן עס און ס'איז כמעט ווי אן אנגענומענע זאך און און איך וועל זאגן ס'איז א קאנווענציאנעלער ליגן ביי אונז און לעצטנס ארויס א בוך וואס הייסט כלומרשט תוך אידישקייט און ער זאל ער מיר מוחל זיין דארטן, ער רעדט אויך וועגן קריסטנטום אן וויסן וואס ער רעדט. זיי האבן זיך איינגערעדט אז דער אונטערשייד צווישן אונזערע ווערק פון די פרושים און דעם יעוואנגעלי באשטייט אין דעם וואס ביי אונז זענען דא געזעצן, ביי זיי איז נישטא קיין געזעצן. ס'איז נישטא קיין געזעץ, איר דארפט בלויז גלייבן און איר ווערט געראטעוועט און דאס אלץ. ביי אונז איז דא דינים אסאך, א שולחן ערוך איז דא ארבע, ארבעה חלקי שולחן ערוך, פיר חלקים פון שולחן ערוך, ס'דא א חושן משפט מיט סייגים מיט מעשות און א יורה דעה וועגן די עופות און בהמות און אן אורח חיים וועגן חתונה און יום טובים און אן אבן עזר איז וועגן חתונה מיט ווייבער וועגן גט'ן זיך קידושין אן א שיעור דינים און ביי זיי גאר נישטא ס'נישטא קיין דין דאס איז אזא נארישער געדאנק איר קענט זיך נישט פארשטעלן וואס קען עפעס קען זיין א געדאנק וואס איז נארישער דער קריסטנטום איז נישט אן געזעצן. ווייל ווען איך זאג אייך אז איר טארסט נישט עסן קיין פלייש, און איר דארפט זיין א וועגעטאריער, פאלט אראפ, דער גאנצער יורה דעה פאלט אראפ, דארפן נישט שלעפן די ריאות צום רב ער זאל זיי בלאזן דארטן און זען צו עס האט א סירכא, מען דארף נישט בודק זיין די עופות. מען דארף נישט שטעלן קיין חלף, מען דארף נישט האבן קיין שוחט, און קיין דין האב איך נישט, קיין געזעץ האב איך נישט, וואס האב איך געזאגט? איך האב בלויז אנגעשריבן איין שורה אז מען טאר נישט עסן קיין פלייש און ענדיגט זיך. געזעצן ווערן נישט געציילט, מען דארף זיי וועגן. די זעלביגע זאך ווי געלט, איר קענט אנפילן די גאנצע הויז מיט קופער, מיט פעניס, און און ראקעפעלער וועט אנשרייבן איין טשעק אויף א שטיקל פאפיר דאס אריבערוועגן אלע פעניס וואס זאלן דארט דורכפליען דער יעוואנגעלי האט געשריבן א גרויסן טשעק איין טשעק אז ער דארף נישט מער דארף נישט אנשרייבן אלע דינים פון שלחן ערוך פארוואס דארף מען זיי ער האט אנגעשריבן איין טשעק ער זאגט דאך אז מען גיט אייך א פאטש אין באק שטעלט אונטער די צווייטע און געענדיגט וואס דארפט איר נאך פרובירט עס טון אז ער דארף נישט מער איר פארשטייט נאכדעם דארף ער דאך אויך נישט אנשרייבן קיין חושן משפט. אז יענער זאל נישט באצאלן וואס זאלט איר טון? דער יוואנגעליסט זאגט דאך פשוט אז ער נעמט דיר אראפ דעם אייבערשטן מאנטל גיב אים אוועק דעם רעקל און ענדיגט. נו וואס דארפט איר נאך? דארפט איר נישט האבן קיין דזשאדזשעס, מען דארף נישט האבן קיין טורמעס, מען דארף נישט האבן קיין לויערס, מען דארף קיין גארנישט, אז אויב ער גיט דיר א פאטש אין באק שטעל אונטער די צווייטע זאגט ער אויב ער נעמט דיר אראפ דעם מאנטל גיב אים אוועק דעם רעקל. און אויב ער צווינגט דיר גיין א מייל, גיי צוויי מייל און אפגעטשעפעט, נו, און וואס דארפט איר דינים נאכדעם? דער איין דין וועגט אריבער די גאנצע אלע חלקים פון שלחן ערוך, וואס איז קאמיש, ס'דא אן א שיעור קאנווענציעס וועגן פירן א מלחמה, וואס מען מעג טון אין א מלחמה און וואס מען טאר נישט טון, וואס דארף מען טון מיט די געפאנגענע, אבער אז איך שרייב אן איין געזעץ אז מען טאר נישט האלטן קיין מלחמות, פאלן אראפ אלע קאנווענציעס און גענדיגט, און דער איין געזעץ וועגט אריבער אלע קאנווענציעס, איז נאריש צו מיינען אז דער קריסטנטום האט נישט קיין געזעצן, ער האט איין געזעץ און ס'איז גענוג פאר אים. די איינציגע וואס דער קריסטנטום האט נישט, וועל איך זאגן אונזער חומש, די גמרא זאגט אזוי, ס'פאראן א פרשה דא וועגן יפת תואר, פאראן זייער אסאך וויצן אין אידישן פאלקלאר וועגן דער פרשה, מען מאלט ווי אזוי א אלטער ניקאלאיווסקער סאלדאט לייענט, כי תצא אז דו פכאדיש למלחמה אין וואינא אריין, מסתמא האט איר עס אמאל געהערט און אויב איר האט נישט געהערט וועט עס אייך ניט שאטן. דארטן שילדערט זיך א מעשה אז מען גייט אין מלחמה מען פאנגט א שיינע פרוי וואס זאל מען טון מיט איר? זאגט דארטן דער חומש זאל זיצן זי און באוויינען טאטע און מאמע, די אונטערשטע שורה איז מען מעג איר נעמען דאס איז די הויפט זאך זאגט אויף דעם די גמרא, די גמרא איז עס אביסל פארדראסן, זאגט די גמרא כנגד יצר הרע דברה תורה, די גאנצע פרשה איז אנגעשריבן געווארן פארן יצר הרע, וואס זאל מען טון מיט א חברה ווען ער גייט אויף מלחמה און זעט א שיינע מיידל און וואס וועט ער איר איבערלאזן? האבן זיי אים געגעבן כאטש עטליכע געזעצן זאל ער לאזן זיבן טעג רוה און זיבן טעג באוויינען פאטער און מוטער און נאך דארטן אפאר געזעצן באגרעניצונגען און וואס קענט איר טון מיטן יצר הרע? די תורה האט עס אנגעשריבן פארן יצר הרע אבער דער אמת איז אז די גאנצע תורה אונזערע איז אנגעשריבן פארן יצר הרע די גאנצע תורה די גאנצע תורה איז אנגעשריבן פארן יצר הרע שטעלט זיך פאר איך געדענק איך בין געווען א קינד און מיר האבן געוואינט אין א הויז ביי פאלאקן. יעצט זעהט איר מיר אז איך גיי אראפ פון וועג, שרעקט זיך נישט, האט רחמנות, מ'רעדט קיין סך נישט. האבן מיר געהאט דארטן געווען א סאד, די הויז האט געהערט צו אונז, און דער סאד האט געהערט צו אונז אויף אזויפיל אז מיר האבן געמעגט דארטן שפאצירן, אבער מיר האבן נישט געטארט נעמען די פרוכט אדער עסן די יאגעדעס. איך בין געווען א קינד אפשר פון זיבן יאר, האט מיר דער פאטער געזאגט, געדענק, זאָגט ער, מיר וואוינען דאָ. דער סאָד איז אונדזערער צו שפּאַצירן, אָבער נישט צו טשעפּען די פֿרוכט. גענוג, מער האָב איך נישט געדאַרפֿט. ער האָט מיר געזאָגט, ניט טשעפּען די פֿרוכט, האָב איך זיך נישט צוגערירט צו קיין יאַגדע. ער האָט מיר נישט געזאָגט, הער דו, שייגעץ, און אויב דו וועסט נעמען אַ יאַגדע, וועל איך דיר אָפּשינדן די הויט. דאָס איז זייער נאַריש צו זאָגן אַזוי צו אַ קינד. ער האָט מיר געזאָגט, זאָלסט נישט עסן, ניט טשעפּען די פֿרוכט, איז פֿאַר מיר געווען גענוג. דאַרף מער נישט. איך האב נישט געטשעפעט און געענדיגט. אז מען זאגט אייך איר זאלט עס נישט טון, וואס דארף מען נאך? דארף מער נישט. דער חומש טוט נישט אזוי, דער חומש זאגט דאך אז זאלסט נישט גנב'נען. נו איז גוט, נו דאך אפגעטשעפעט, נו האסט דאך שוין געזאגט מען זאל נישט גנב'נען, נישט גנב'נען געענדיגט. און דאן זאגט אבער אז דו'סט יא גנב'נען, וואס זאגסטו דו'סט יא גנב'נען? ס'האט דאך מיר געזאגט איך זאל נישט גנב'נען. ווייזט אויס. אז ער אליין גלייבט נישט, ער ווייס אז מ'עט נישט פאלגן, ער ווייסט אז. אט דא ליגט דער גאנצער אונטערשייד צווישן חומש מיט דער יעוואנגליע, דער יעוואנגליע ווייסט נישט אז מ'עט נישט פאלגן, ער איז אזוי נאאיוו אז ער זאגט אז שטעל אונטער די באק מיינט ער מענטשן וועלן אונטערשטעלן די באק, ער פרעגט נישט און אז ער'ט ניט אונטערשטעלן די באק וואס טוט מען דאמאלס, ביי אים איז דאס נישט דא, דאס ווייס ער נישט, ער ווייס מער נישט אז מ'גיט דיר א פאטש, שטעל אונטער די באק און געענדיגט. דער חומש ווייס עס יע, דער חומש זאגט אז. טאָרט נישט גנבֿענען. נאָך דעם זאָגט ער און אַז ער'ט יאָ גנבֿענען, אָ, אַז ער'ט יאָ גנבֿענען און מ'עט אים כאַפּן, דאַרף ער באַצאָלן צוויי מאָל אַזויפֿיל. בײַ זיי נישט געווען קיין קרימינעלע געזעץ. בײַ זיי נישט געווען קרימינעל אָפֿענס. גנבֿענען איז נישט צוגערעכנט אַ ציווילע זאַך. באַצאָלט אַ כּפֿל. און אויב ער כאַפּט אַ אָקס און גנבֿעט אָדער אַ שעפּס און שעכט, פֿיר מאָל אַזויפֿיל דאַרף ער באַצאָלן. אָבער דער חומש האָט גאַנץ גוט געוווּסט אַז מ'עט גנבֿענען, נישט קוקנדיק אויף דעם וואָס ער שטייט אויפֿן באַרג סיני און ס'דונערט און ס'בליצט און ס'רייכערט און ער אַליין שרײַט גנבֿענען נישט און מיר הערן אפֿשר יע און הערן נישט, מיר האבן אים דעם טאטן פון דעם טאטע און מיר גנב'נען, אז ער האט יע גערעדט פון וואקסין און וואס ווערן ניט נתפעל, מען גנב'ט נישט דערפאר ווייל עס שטייט אין דער תורה אז מען טאר נישט גנב'נען, איז די תורה ווייס עס, דער חומש ווייס עס, ער ווייסט מ'עט גנב'נען, נאכדעם שטייט דארטן און דו זאלסט נישט געלוסטן יענעמ'ס ווייב און אז ס'עט שטיין צען מאל וועט אונז העלפן, אז מיר'ן סיי ווי סיי עס טאן. איז און דער חומש ווייס עס אז מיר'ן עס טון זאגט ער נאכדעם אז ס'עט פאסירן מיט א מיידל אזא מין זאך צו אזא מין זאך טוט מען אזוי און מען טוט אזוי און מען טוט אזוי און אויב זיי זאלן זינדיגן פארברענט מען זיי טויזענטער זאכן דער חומש ווייס גאנץ גוט אז מ'עט אים נישט פאלגן אגב פאר דער דער ברענגען א וויץ פון פושקין ס'איז אין א ליד איז ער זאגט דארטן אז דער אייבערשטער ס'שטייט זאגט ער אין די תורה זאלסט נישט מארדן לא תרצח זאגט ער ס'שטייט יע שטייט נישט איך וועל סיי ווי סיי נישט גיין הרג'ענען קיין מענטשן. ס'שטייט זאגט ער אין די תורה זאלסט נישט גנב'נען, צו ס'שטייט יע צו ס'שטייט נישט איך וועל סיי ווי סיי נישט גנב'נען, אבער אז ס'שטייט לא תחמוד זאגט ער זאל שטיין צען מאל איך וועל סיי ווי סיי עס טון, עס וועט אים גארנישט העלפן דעם חומש, אבער די זאך די אז דער חומש האט עס געוואוסט, אט דאס איז די זאך, דער גאנצע חומש איז אנגעשריבן פארן יצר הרע, דאס הייסט דער חומש ווייס אז מ'עט אים נישט פאלגן, אז איר לייענט דעם חומש זעט איר די טראגעדיע פון משה, אומגעווענליך ער פירט א פאלק, ער גיט אים געזעצן, אזוי מאלט דער חומש, און ער ווייס אז זיי וועלן נישט פאלגן, און וואס טוט ער? שילט אויף זייער קאפ, אבער און אז ער שילט זיי אן ווייס ער אז זיי וועלן ווייטער נישט פאלגן, אז שילטן וועט אויך נישט העלפן, ער שילט און קארען, נעה, דער חומש איז דאך פון דעם שטאנדפונקט, דאס איז א אויסערגעווענליכער בוך, דאס איז א בוך, ס'איז דא דארטן אזויפיל קללות, אז אין ווילנע אויפן מארק האט מען דאס קיינמאל נישט געהערט אזויפיל. ס'איז א קלאסישער בוך פאר קללות, אויסער אלע זאכן איז עס א בוך פון אומגעווענליכע קללות, אלע קללות וואס איר האט אמאל געהערט אין ווילנער מארק פון די אידענעס איז דאס גארנישט לגבי דעם חומש אדער די פרשה, די תוכחה פאר וועלכע מיר מוזן נאך צוצוגיין צו דעם. יע, ס'איז דא צוויי תוכחות, ס'פעלט דען? די גמרא זאגט נאך אפילו אז די קללות, משה'ס, זענען בעסער ווי בלעם'ס ברכות, זאל אן אייגענער שילטן און א פרעמדער זאל נישט בענטשן, אבער וויכטיג איז דאס אז משה ווייס אז זיי וועלן אים נישט פאלגן, ער ווייסט עס, דער גאנצער חומש לערנט, איר זעט די טראגעדיע פון דעם מענטשן, ער פירט א פאלק און ער ווייס אז זיי וועלן אים נישט פאלגן, ער לערנט זיי און אלץ וואס ער טענה'ט זיי, זיי אטעמען, נעמט ער דעם ספר זאגט ער לייגט עס אריין אין ארון. פון בונד, און זאל דאס זיין אן עדות געגן אייך, און ער זאגט עדות הימל און ערד, זאגט ער, אז איר טונט א גט, ווייל ער ווייס אז איר'ט זינדיגן, און יעדער נביא ווייס עס, יעדער נביא אז ער קומט צו גיין רעדט ער, זאגט ער, כ'ווייס, איך וועל גיין צו אייך און רעדן, איר'ט אוודאי נישט פאלגן, יחזקאל טענה'ט, וואס רעדט ער, יא, צי זיי וועלן פאלגן, צי זיי וועלן נישט פאלגן, זאלן זיי כאטש וויסן אז מ'האט געהאט א נביא, דאס אלס, דאס איז די איינציגסטע טרייסט זיינער, זיי זאלן וויסן עס איז געווען א נביא, און ער האט גערעדט און מ'האט אים נישט געפאלגט, און מיט דעם האט זיך עס געענדיגט. דער חומש ווייסט זיין אייגענע טראגעדיע, דער יעוואנגעליע ווייסט עס נישט. אט דאס ליגט דער אונטערשיד. דער יעוואנגעליע איז א ווערק וואס איז אומגעווענליך אפטעמיסטיש. אומגעווענליך אפטעמיסטיש. איך וויל זאגן נאריש אפטעמיסטיש. אין יעוואנגעליע עט איר געפינען אזעלכע אויסשפרוכן דארטן, ע, יוחנן דער טויפער. זאגט ער אזוי, וואס בארימט איר זיך איר זייט קינדער פון אברהם יצחק ויעקב? אז דער אייבישטער וויל עט ער נעמען פון די שטיינער און עט מאכן קינדער פון אברהם יצחק ויעקב. אז איך האב דאס געלייענט האב איך געטראכט אוי געוואלד געשריען, דער רבונו של עולם איז גארנישט אזא גרויסער מאכער, ער האט אפילו פון די קינדער פון אברהם יצחק און יעקב נישט געקענט מאכן קיין קינדער פון אברהם יצחק ויעקב, ווער האט אים געפאלגט, ווער האט אים געהערט, וואו, וואס, ווען? אויף מארגן האט מען געמאכט א קאלב, ווער האט זיך גערעכנט מיט אים? ווער פאלגט דעם רבונו של עולם און ווען האט מען אים געפאלגט? און ער האט געוואוסט אז מ'עט אים נישט פאלגן, ער ווייס אז מען פאלגט אים נישט, און זיין גאנצע אויפגאבע באשטייט אין דעם וואס ער פארגיבט אלעמאל, אגארנישט אז ער גזלן, ער בעט זיך איבער, א ברירה האט ער? דער חומש ווייס עס, דער יעוואנגעלי פארשטייט עס נישט, דער יעוואנגעלי איז אינגאנצן א אפטעמיסטישע ווערק, דארט עט איר געפינען אזעלכע אויסשפרוכן, ער זאגט דאך אט דא צווישן אייך איז נאך דא וואס לעבן נאך היינט וואס וועלן נישט זען דעם טויט. און ווער עט ניט זען דעם טויט, וואָס דרייט ער אַ קאָפּ, זיי וועלן אַלע שטאַרבן, וואָס רעדט ער זיך איין אַ נאַרישקייט, און ווער פון זיי איז געבליבן לעבן דאָרטן. נאָך אַ זאַך האָט דער חומש, ס'איז נישטאָ דער טיפּ אין חומש, ווייל דאָס איז איין זאַך, אייגנטלעך, ס'איז געבונדן. אַזוי ווי דער חומש איז ניט צופיל אַפּטימיסטיש איז די טיפּן, וואָס ער מאָלט אַלס אַ קונסט-ווערק, חומש איז זייער אַ גרויס ווערק פון שטאַנדפונקט פון קונסט, האבן אלע חסרונות, יעדערער האט א חסרון, ס'איז נישטא דער טיפ וואס ארויס פון חומש זאל זיין א גאנצער צדיק, נישטא אזעלכע מענטשן אין חומש, נישטא, ס'איז נאטירליך א גליק וואס דער אש האט נישט געשריבן דעם חומש, אין חומש איז נישטא קיין פערפעקטע מענטשן, קיין פולקאמענע מענטשן, יעדערער האט א זינד, יעדערער האט א פלעק, יעדער האט ערגעץ געזינדיגט. אה, אברהם, טייערער מענטש, אה, דער פאטער פון אונז, אה, דער ערשטער וואס צו דערקענען דעם רבונו של עולם, שפילט זיך מיט אברהמ'ן. קלייניגקייט, און די גוטסקייט זיינע, און די שיינקייט, זיך אנגענומען פאר סדום, און נישט געוואלט נעמען גארנישט, ווען עס האט געפאסירט יענע מלחמה האט ער נישט גענומען פון רויב, קיין זאך נישט געוואלט זאלן נישט זאגן אני העשרתי את אברהם, זיי האבן אים רייך געמאכט. אלץ איז גוט, יע. האט ער חתונה מיט א דינסט און טרייבט איר ארויס מיטן קינד. ווי געפעלט אט דער צדיק? דאס איר געפינט אין חומש. יצחק, האט ער א זוהן? איז דאך שוין אלץ גוט, יע? איז ער בלינד אויף דער עלטער? ער ווייסט ניט וואס ער טוט? ער גייט צו דער עקידה, מען שלעפט אים און ער ווייסט ניט צוליב וואס ער גייט און ער ווייסט ניט צוליב וואס ער קומט, און ער איז בלינד און ער האלט גאר פון עשיו און נישט פון יעקב'ן און מען דארף אים אפנארן און מען נארט אים אפ. און יעקב ראנגלט זיך מיט מלאכים אפילו, אבער אז ער ראנגלט זיך מיט א מלאך גייט ער אוועק א הינקעדיגער. ביי אש וואלט ער אוועקגעגאן אויף ביידע פיס, ער וואלט נישט אוועק קיין הינקעדיגער. דער חומש ווייסט אז דו ראנגלסט זיך מיט א מלאך מוזטו אוועקגיין א הינקעדיגער. אין עוואנגעליע דאס נישט, דער גאנצער חומש איז אזוי געשריבן, איר דארפט נישט האבן קיין גרעסערע מענטשן ווי משה, לויטן חומש. געגעבן די אידן א תורה, ארויסגעפירט זיי פון א לאנד, זיי באפרייט, און וואס איז דער משה? משה גייט נישט אריין אין לאנד אין ארץ ישראל, פארוואס גייט ער נישט אריין? זאגט דער מדרש, ווייסט פארוואס? אז ער איז אנטלאפן פון עגיפטן און האט זיך געדארפט אויסבאהאלטן, ער איז געווען א עמיגראנט האט ער נישט אויסגעזאגט אז ער איז א איד, זאגן זיי דו האסט נישט אויסגעזאגט ביסט א איד, גייסט נישט אריין אין ארץ ישראל. אויף וועמען זאגן זיי עס? אויף משה'ן? ער האט א שוועסטער הייסט זי מרים, איז א נביאה, בארעדט זי אים.

איז האט יעקב א משפחה, קריגן זיך די קינדער ארום, פארקויפט איינער דעם אנדערן פאר א שקלאף, און זיי בלייבן אלע צדיקים שוין איז נישט קשה די צוועלף שבטים, זעט דער חומש לאזט נישט דורך קיינעם ער זאל בלייבן אן א פלעק, ווייל דער חומש האט דעם געזונטן חוש וואס ער ווייס אז אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא ס'איז נישטא אזא צדיק וואס האט נישט קיין זינד, נישט נאר אפילו דער רבונו של עולם אליין איז נישט פערפעקט, לויט די השגות פון אונזער טעאלאגיע, דער אייבישטער איז נישט פערפעקט, ערשטנס איז ער א כעסן, דאס איז זייער נישט שיין, איך מיין פארן רבונו של עולם ס'איז נישט שיין, און די גמרא זאגט אז ער איז מתפלל אלע טאג, דער אייבישטער דאווענט, זיי זאגן אפילו אז ער לייגט תפילין אויך, אבער ס'איז אינטערעסאנט ווי אזוי דאווענט ער, וואס זאגט ער, ער רעדט צו זיך אליין און זאגט אזוי, הער, זאגט ער, ווער נישט אין כעס, זאל די מידה פון רחמנות באזיגן, איבערוועלטיגן דיין מידה פון כעס, און משפט די מענטשן לויט גענאד, נישט לויטן דין. פארוואס רעדט ער צו זיך? ער ווייס אז א כעסן. איר זעט דאך אז ער איז א כעסן. א גאנצע חומש ער כעס'ט זיך כסדר דארט און שרייט, געוואלדעוועט, לויפט און שרייט און טומלט. רעדט ער אליין צו זיך און ער וויל זיך איינטאמעווען. לויט אידישער טעאלאגיע איז אפילו ער נישט פערפעקט. א ירושלמי זאגט מיט ער זאגט אביא עלי חטאת שבראתי את היצר הרע, פון א פסוק אין יחזקאל הרעותי, איך האב געטון שלעכטס. ער האט אליין געטון שלעכט. ער איז אויך נישט פערפעקט. אין חומש איז נישטא קיין פערפעקטער מענטש. ווייל דער חומש האט דעם געזונטן חוש פון דעם אמת'ן קינסטלער וואס ווייס אז אין מענטשן ליגט איינגעטונקט, איינגעוואקסן, א געוויסער עלעמענט פון שלעכטס פון וועלכן ער קען זיך נישט באפרייען. דער חומש ווייס עס, און אלע העלדן וואס גייען דורך האבן אלע זינד, יעדער האט א זינד. דער יעוואנגעליע האט עס נישט, אבער דאך, איר פילט נאך עפעס א ווירקונג פון חומש אויפן יעוואנגעליע דא? אין איין פונקט אט דער פיאטר וואס ער איז אזוי וויכטיג וואס אויף אים האלט זיך די גאנצע קירכע זאגט צו אים ישו דו האסט מיר דריי מאל פארראטן איידער דו איידער דער האן האט א קריי געטאן. איך זעה אז איר האט טאקע נישט געליינט דעם ברית חדשה, ס'איז אזוי איז איבעריג, איך ווייס נישט צו וואס האבן זיי אויסגעקלעמט די טעמע, אז קיינער פון זיי האט אפילו נישט געליינט דעם יעוואנגעליע. ישו טענה'ט צו דעם פיאטר'ן, יע, טריזשדי אטרעטשאשסיא אט מעניא, זאגט ער, דריי מאל וועסטו מיך פארניינען, דריי מאל האסטו מיך פארראטן איידער דער האן האט א קריי געטאן און דארטן שילדערט זיך וואס דער יודא גייט צו און גיבט אים א קוש און מען ארעסטירט אים פרעגן די איז די זעלנער וואס האבן אים ארעסטירט קוקן אויף שמעונ'ען און מען פארמסר'ט אים און מען זאגט ער איז אויך געווען צווישן זיינע תלמידים זאגט ער ניין ניין איך קען זיי נישט איך וויל זיי נישט איינמאל נאכדעם גייט צו א צווייטער און זאגט דאכט זיך ער איז אויך פון דער חברה ער איז אויך געווען מיט זיי ס'הייסט מ'דארף אים ארעסטירן? זאגט ער ניין איך געהער נישט צו זיי איך ווייס נישט קיין זאך. דריי מאל האט ער אים פארראטן, דריי מאל האט ער אים פארניינט, און פלוצלונג האט ער דערהערט ווי א האן האט א קריי געטאן, ס'איז שוין געווארן פארטאגס, האט ער געזאגט אה, ער האט דאך מיר פאראויס געזאגט ער האט אים דריי מאל פארראטן. איז דאס איז דער איינציגער פונקט וואס דער יעוואנגעלי גייט כלומרשט נאך דעם חומש וואס ער נעמט דעם גרעסטן העלד זיינעם און ווארפט אריין אין אים עפעס א מום, אבער אזוי דארטן אלע טיפן גייען ארום אזוי ווי שאטנס, שאטנס, ס'איז נישט קיין געזונטע. פֿולבלוטיקע ווערק, האָט מיך אַ דערמאָנט דאָרטן די פֿרויען אין, דאָרטן אין יעוואַנגעליע, די פֿרויען אין יעוואַנגעליע, מאַגדאַלענע, אַן אויסגעלאַסענע ווײַבל געווען, אַ שיינהייט, אָדער מערי, מערי שפּילט דאָך נישט קיין גרויסע ראָלע, אָבער די ספֿער, זי איז אויך פֿאַראַן, און נאָך עטלעכע, דאָרטן פֿאַראַן אַ בילד, איידער, ווען מע ריכט אָפּ דעם סדר, און ס'קען שוין, מע וועט אים שוין באַלד קרויציקן, איז, זי האָט געהאַט לאַנגע האָר, זייער שיינע צעפּ, האט זי געקויפט פערפיום בוימל און דעם געוואשן די פיס ישו'ן דזשיזעסן און האט געריבן אפגע מיט די האר אנשטאט א האנטעך נו שטעל דיר פאר אויב ישי איז געווען א מענטש א לעבעדיגער וואלסטו דאמאלס געטראכט נאך א לעבען איך שטעל זיך פאר וואס אש וואלט טראכטן ווען דאס פאסירט מיט אים. אבער אבער אין יעוואנגעלי איז איז גארנישט, דער יעוואנגעלי שווייגט וועגן דעם. דער יעוואנגעלי שווייגט. דארטן, דער יעוואנגעלי זאגט בלויז אזוי, אז יוד האט זיך אפגערופן, וואס פאטערט מען געלט אויף גארנישט, אויף פערפיום, צו באשמירן אים די פיס מיט בוימל, מ'וואלט עס געקענט אוועקגעבן פאר ארעמעלייט, געבן צדקה. האט ער געענטפערט, נו, די ארעמעלייט וועלן דאך בלייבן מיט אייך, איך גיי אוועק. דאס אלץ. איך גיי אַוועק, איך וועל דאָך דאָ ניט זיין, און די אָרעמעלייט וועלן אַלעמאָל בלייבן מיט אייך. דאָרטן גייען אַרום בחורים מיט מיידלעך. מיר דאַרפן נישט האָבן מער, ווי מיר זענען געווען פאַרקאָכט אין דער רוסישער רעוואָלוציע. ס'איז געווען רעוואָלוציאָנערן זענען געווען רעוואָלוציאָנערקעס. און ס'איז, איך וואָלט ניט זאָגן ס'איז געווען זינד, חס-ושלום, ס'איז נישט קיין זינד, אבער עפעס האט פאסירט דארטן צווישן די רעוואלוציאנערן מיט די רעוואלוציאנערקעס. אפילו אין די טורמעס פלעגט פאסירן עפעס. אין יוואנגלי פאסירט גארנישט, קיינער ווערט נישט שוואנגער, קיינער געבארט קיין קינדער נישט, גארנישט. עס גייען ארום צוועלף בחורים און עס גייען ארום מיידלעך ארום און גארנישט. א טויטע, א טויטע זאך. שאטנס. נישטא קיין לעבעדיגער אטעם, נישט קיין לעבעדיגער פולס. ווער קען גלייבן אין דעם? איך, אז איך האב דאס געלייענט, האב געשאקלט מיטן קאפ, איך גלייב נישט. און דערפאר, דער יוואנגלי, אויב איר האט געלייענט עס אמאל וועט איר באמערקן, אלעמאל חזר'ט ער איבער דעם ווארט ווערילי איי סעי אנטו יו, ווערילי איי סעי אנטו יו, איך זאג אייך דעם אמת, דעם אמת. ווער זאגט אים אז ער זאגט א ליגן? די שרייבער ווייזט אויס, די שרייבער האבן אליין געפילט אז ס'איז נישט געמאלן ריכטיג, ס'איז פאלסיפיצירט, ס'איז די גאנצע זאך פאלסיפיצירט. וויל איך צוגיין ווייטער צו די פראגע פון קריסטנטום מיט אידישקייט, ס'איז זייער פיל געשריבן געווארן וועגן דעם. אחד העם האט געשריבן, אנדערע האבן געשריבן וועגן די אידישע מאראל און קריסטליכע מאראל, איך וויל זאגן אז ס'איז נישטא אזא זאך ווי א ספעציעל אידישע מאראל אדער א ספעציעל קריסטליכע, די קריסטליכע איז די זעלבע ווי אידישע מאראל, דער אונטערשייד צווישן דעם קריסטנטום מיט יודנטום באשטייט מער אין פסיכאלאגיע ווי אין עטיק, ס'איז נישט קיין פראגע פון עטיק, ס'איז א פראגע פון פסיכאלאגיע. דארטן וואו דער איד האט אנגענומען די זאך פאר א ריאל, פאר א אידעאל, האט דער נישט-איד אנגענומען די זאך פאר ריאל. מיר נעמען א ביישפיל דארטן אין פראנט אין די טוענגען פון די אפאסטאלן, שילדערט זיך דארטן ווי דער פאל, דער וואס האט געשאפן דעם קריסטנטום, דער אפאסטל פאר די גוים, שטייט און האלט א רעדע, מ'האט אים ארעסטירט, און דארטן זיצט פעסטוס, ריימישער גובערנאטאר, און ער פרעגט אים אויס פארוואס מ'האט אים ארעסטירט, וואו האסטו אים ארעסטירט, און פאול האלט א גאנצע רעדע און ערקלערט וועגן משיח און אז משיח דארף קומען, און ער איז שוין געקומען, ער איז אויפגעשטאנען תחיית המתים, און דארטן זיצט אגריפע, א אידישער פרינץ, און דער אידישער פרינץ זאגט מיט א אידישן וויץ, זעסט, אוי האסט מיר כמעט ווי איבערצייגט, כמעט,

וואס צו זאגן ער העט נישט גלייבן, וואס הייסט אז ער האט דערציילט א מעשה, ער האט אליין געזען אז יענער איז אויפגעשטאנען תחיית המתים, דאס הייסט זיי האבן אנגענומען אז דאס וואס ביי אונז איז פארעכענט פאר א אידעאל האבן זיי עס געמוזט דערקלערן פאר א פאקט, פאר א רעאל. א איד גלייבט אז משיח העט קומען, אבער פאר א גוי האסטו נישט געקענט זאגן אז משיח העט קומען, ער וואלט דאך קיינמאל נישט גלייבן, איר מוזט אים זאגן ער איז שוין געקומען, און אויב ער איז געקומען איז דאך א היסטארישער פאקט, וואס קען ער טון, ער קען דאך נישט אפלייקן די פאקט, איר מוזט אים זאגן ער איז שוין אויפגעשטאנען תחיית המתים, אנישט וועט איר אין די גויאישקע קאפ עס נישט אריינהאקן, דער איד איז פונקט פארקערט. מיין טאטע האט געגלייבט אז מען וועט אויפשטיין תחיית המתים, אבער ווען איך קום אים זאגן אז דער יעניגער איז געשטארבן נעכטן, און דריי טעג שפעטער איז ער אויפגעשטאנען תחיית המתים, וואלט ער זאגן ביסט א משוגענער צו וואס? זאג איך טאטע גלייבסט נישט אין תחיית המתים? זאגט ער יא, גלייבן דארף מען, אבער אויפשטיין דארף ער נישט. דאס הייסט מיט אנדערע ווערטער, משיח דארף קומען, אבער קומען דארף ער נישט. איר דארפט גלייבן אין א משיח, און דער גלייבן איז גענוג פאר אייך, דאס איז דער אידעאל, אבער רעאליזירן עס טאר מען עס נישט און מען קען עס נישט און מען דארף עס נישט, אט דא שטייסן זיך צוזאמען צוויי פסיכאלאגיעס, צוויי פארשידענע פסיכאלאגיעס און צוויי צוגאנגען, ביי אונז איז דאס א אידעאל, ביי זיי איז דאס א רעאל, עס איז געמוזט ווערן, אנישט וואלטן זיי עס אינגאנצן נישט אננעמען, מיר האבן עס יא אנגענומען, מיר האבן עס אנגענומען אלס א אידעאל, ביי זיי מוזט איר עס געבן אלס רעאל, איר מוזט אים זאגן משיח איז שוין געקומען, ס'א פאקט. כ'האב געזען ווייבלעך זענען געקומען עדות געזאגט אז ער איז אויפגעשטאנען תחיית המתים גיי לייקן אז זיי האבן עס געזען אבער אויב זיי האבן עס נישט געזען וואלטן זיי נישט געגלייבט מיר גלייבן מיר האבן נישט געזען נאר טאמער וואלט ער אויפשטיין וואלטן מיר זאגן ער איז א ליגנער מען שטייט נישט אויף קיין תחיית המתים און אפילו ביי אונז אין אני מאמין וואס מען שרייבט צו צום רמב"ם וואס דארט נישט ווערט דערמאנט תחיית המתים אלס א גלייבן און אויב איר וועט מיר פרעגן צו איר גלייבט אין תחיית המתים וועל איך אייך זאגן איך גלייב פארוואס נישט. מ. וואס גייט מיר אן זאלן אויפשטיין זאלן אויפשטיין געזונטערהייט. אויב זיי קענען עס באווייזן פארוואס נישט. איז שטייט דארטן אזוי אין דער נוסח פון אני מאמין שטייט דארטן כשיעלה רצון מאת הבורא יתברך אז דעם אייבערשטן וועט זיך פארוועלן וועלן זיי אויפשטיין אבער דערוויילע ווילט זיך אים נאך נישט ביז אים וועט זיך פארוועלן וועט נאך אריבער גיין א היפשע ביסל צייט ביז דעם רבונו של עולם וועט זיך פארוועלן אז די טויטע זאלן נעמען אויפשטיין אבער אין עוואנגעליע איז אלעמאל אנגענומען עס פאריאר. נו איצט האבן מיר שוין כמעט ווי גארנישט געזאגט וועגן אשן, און גערעדט וועגן זאכן וואס געהערן נישט צו דער זאך, און מיר זענען שוין כמעט פארטיג מיט דער לעקציע. איך רעד צו דער גמרא, זייער א טשיקאווע, ווארט, די גמרא זאגט אזוי, די גאנצע וועלט שפייזט זיך צוליב חנינא בן דוסא, און חנינא בן דוסא אליין קריגט א. א מעסטל באקסער שוין דערמיט איז גענוג, די גאנצע וועלט שפייזט ער. געמיינט אז דער שפרוך איז זייער אינטערעסאנט אז יעדע לעקציע איז אזוי, די גאנצע לעקציע ווערט געמאכט, די גאנצע לעקציע האט געקריגן צוויי ווערטער, און אלץ גייט ארום דאס שפייזט מען די גאנצע וועלט, אבער חנינא בן דוסא אליין האט געקריגן צוויי ווערטער און מיט דעם צו עס ענדיגן, חנינא בן דוסא קריגט קיינמאל נישט קיין סוף. איצטערט קומען מיר צוריק צו אשן.

דער ערשטער קען מען רעכענען איז מענדעלע. מענדעלע געהערט צו די משכילים און א משכיל, איך וויל נישט רעדן אסאך וועגן השכלה ווייל עס השכלה האט געמיינט ביי אונז פשוט א איבערברוך אין דער קולטור, מיר האבן אנגעקליבן צופיל ווערטן און מיר זענען געווארן צו קאנסערוואטיוו, ביי א פאלק שאפט זיך אזא סיטואציע אזוי ווי ווען אזוי ווי א קינד גייט ארויס און ער נעמט שניי און ער מאכט גאמולקעס, קייקלט ער עס קייקלט ער עס ביז ס'וואקסט אויס אזוי גרויס אז מען קען עס נישט רירן פון ארט. פארוואס? צום אנהייב איז דא אסאך ענערגיע, דינאמישקייט, און ס'דא זייער ווינציג מאסע, זייער ווינציג געוויכט, קייקלט זיך עס, אבער נאכדעם וואקסט אן די מאסע אזוי אז ער קען עס נישט רירן פון ארט. ביי א פאלק פאסירט די זעלבע געזעץ, ס'קלייבט זיך אן אזויפיל קולטור אז איר קענט עס נישט רירן פון ארט, איר קענט זיך נישט א ריר טאן, מ'לאזט זיך נישט בייטן קיין מנהג, מ'לאזט זיך, מ'שטעלט זיך אריין אזוי ווי אין א שטייג, נאך ערגער, נאך ערגער ווי אין א שטייג, מ'קען, איר קענט זיך נישט א ריר טאן, וואו איר גיט זיך א ריר איז שוין א זינד. און סוף כל סוף ווערט איר אין כעסן, צוברעכט עס און מאכט א סוף פון דעם. השכלה איז געווען אין די עפאכע ווען מיר האבן געבראכן, גענומען צוברעכן זאכן. אז מיר האבן געבראכן זאכן האבן מיר געבראכן אין כעס געווארן איז ווי די גמרא זאגט כיון שניתן רשות למשחית אינו מבחין ווייסט מען שוין נישט. האט מען גענומען ברעכן האט מען געבראכן גוטע זאכן שלעכטע זאכן מיר האבן פאגראמירט אידישקייט. דאס איז געווען די תקופה פון השכלה. מענדעלע געהערט צו דער השכלה תקופה. אין יענע צייטן אז א שרייבער האט געשריבן. האָט ער געריסן פֿון אונדז פּאַסן. ער האָט אַרױסבאַװיזן אַלע מאָל דאָס קאָמישסטע, איז געװען אַ פֿרומער איד אָדער אַ רבי, האָט ער געמוזט זײַן אַ גנבֿ. ער האָט נישט געקענט זײַן קײן אָרנטלעכער מענטש, ס'איז געװען אוממעגלעך, בײַ סמאָלענסקין האָט איר נישט געפֿונען קײן פֿרומען ייִדן אַן אָרנטלעכן, זײַנען אַלע גנבֿים. ס'קען נישט זײַן, װאָס ער האָט געזען עפּעס. פאזיטיווע, אלטעס, טראדיציאנעלעס איז אלעמאל ביי זיי האבן זיי געהאט א נעגאטיווע באציאונג צו דעם. א נעגאטיווע באציאונג. זיי זאלן זיין היפאקריטן, ער האט געמוזט זיין דער פרומער, ער האט געמוזט זיין א גנב, ער האט געמוזט זיין א גזלן, ער האט געקענט זיין אלץ אויף דער וועלט. איר וועט קיינמאל נישט געפינען ביי א משכיל ער זאל דאך געבן באמת א געזונטן טיפ פון א אידן פון אלטן דור. אה, די קליאטשע, צי דאס איז דער ווינטשפינגערל, צי דאס איז דער טאקסע, מענדעלע האט געריסן פון אונז שטיקער. און איך זאג נישט אז ער איז נישט געווען גערעכט, איך זאג ער איז גערעכט, ער האט נישט ער האט געריסן פון אונז שטיקער. און וואס מיינט איר האבן געטאן די נביאים? וואס האבן די נביאים נישט אויסגערעדט אויף אונז? נישטא די זאך וואס זיי האבן נישט געזאגט אויף אונז. קיין אנטיסעמיט האט נישט געזאגט אזויפיל אויסגערעדט שלעכטס אויף אידן ווי זיי האבן אויסגערעדט. נאר וואס ס'זיינען אייגענע מענטשן וואס האבן געמיינט גוט האבן מיר הנאה געהאט פון דעם, זאלן זיי אונז אויסזידלען, ס'שאדט גארנישט. איר מיינט וואס זאגט ישעיה? ישעיה זאגט אז וועט אייך א איד געבן וויין זאלט איר וויסן ער גיסט אריין וואסער. ער האט אייך געבן זילבער, זאלט איר וויסן אז ער טוט אריין אלוי, ער האט אייך נישט געבן קיין ריינעם זילבער, נו וואס ווילט איר נאך? נו אזוי גייט כסדר דארט נעמט מען עס פאר סיים און ס'איז זייער מער שפריצים א בית אדער וואס נישט, זיי האבן אויסגערעדט אויף אונז כל דבר אסור, און מענדעלע און איך די משכילים האבן אויך געטאן די זעלבקע זאך און מיר נישט גענומען פאר גוט, אבער אין השכלה איז געלעגן נאך אסאך, ס'איז נישט געקומען פון אינעווייניג אליין, ס'איז געווען אויך א כוונה אז מיט דעם וואס מיר האבן זיך אזוי צו זאגן אויסמענטשלען מען ארויף אויף געוויסע זאכן, עלן מיר דאַמאָלסט נושא חן זיין ביי די גויים, און דאַמאָלסט וועט מען אונדז אופנעמען, און דאַמאָלסט וועלן מיר קריגן גלייכע רעכט, און דאַמאָלסט וועלן מיר זיך אַסימילירן, און דאַמאָלסט וועט זיין ליהודים, און ס'וועט זיין וואונדערבאַר. און דאָס האָט זיך נישט רעאַליזירט. אָט די האַרמאָניע האָט זיך נישט געשאַפן צווישן איד און גוי דורך דעם וואָס די בילדונג וואָס דער איד האָט זיך אויסגעבילדעט איז פאָרגעקומען אַ גרויסע אַנטוישונג, און ס'איז פאָרגעקומען אַ איבערבראָך אין דער פּסיכאָלאָגיע, און נאַטירלעך יעדער איבערבראָך אין פּסיכאָלאָגיע רעפלעקטירט זיך גלייך אין דער ליטעראַטור. און מיר זענען געבליבן אזוי צו שטיין אפהענטיק מ'האט נישט געוואוסט ווייטער די טראדיציע פארזעצן די טראדיציע פון מענדעלע און מ'האט נישט געקענט מער מ'האט נישט געקענט שרייבן אזוי כסדר רייסן פון אונז פאסן ס'איז געווען א רחמנות אויף אונז מ'האט מער עס נישט געקענט האט האט זיך געשאפן א מין איבערגאנג און א איבערגאנג און אן אפשטעל צו א געוויסע מאס קומט אריין שלום עליכם

און אזוי ווי ס'האט געדארפט פארקומען א איבערבראך קומט אריין שלום עליכם. אבער שלום עליכם האט זיך לאנג נישט געקענט האלטן ביי אונז ווייל ס'איז בלויז איין איבערגאנג, קיינער קען אים נישט אימיטירן, ער האט נישט קיין נאכפאלגער, ער האט נישט געקענט האבן קיין נאכפאלגער ווייל ס'איז כמעט אוממעגליך צו, זיין זשאנער איז אימיטעיבל, איר קענט עס נישט נאכמאכן. און ערשטנס איז דאס איינמאל א חכמה און געענדיגט, מער גייט עס נישט. און ער שטייט אויף מיטן, ער איז נישט אהער נישט אהין, אזוי ווי פון השכלה זעמיר אוועק. צו קיין אנדער זאך נישט צוגעשטאנען, און וואס האט מען געקענט טון? האט מען געדארפט חוזק מאכן, דאס איז געווען די איינציגע זאך וואס מען האט געקענט טון, מ'האט געשאפן יומאר. נאך אים קומט פרץ, פרץ איז שוין דער אנטיטעזיס פון מענדעלע, דער פונקט פארקערט, פרץ האט זיך נישט אנגעהויבן אזוי ווי פרץ, ער האט אנגעהויבן אויך ווי א משכיל, דער שטריימל, ער האט געהאט עטליכע ווערק וואס זענען גאנץ. ליצנות'דיגע אפלאכערישע פון אידן, אבער נאכדעם האט ער זיך איבערגעבראכן און ער שאפט אינגאנצן א פאזיטיווע שטעלונג צו אידישקייט. ער שאפט מער ווי א פאזיטיווע שטעלונג צו ראמאנטיציזם. די חסידים גייען ביי אים ארויס אזוי וואונדערבאר, ס'איז א מחיה צו קוקן אויף זיי. יעדער זאלט מיר מוחל זיין פארשמוצטער און פאר כ'ווייס וואס, איך וויל נישט זאגן די ווערטער, חסיד גייט ארויס ביי אים עפעס אזעלכעס א מחיה צו קוקן. יעדע זאך איז וואונדערבאר, די פאלקסטימליכע געשיכטן, יעדע זאך, די. אזא ראמאנטיציזם פון אידישן לעבן, ער האט איבער. פונקט דער היפך פון מענדעלע. ער האט, ער האט זייער זיך אנגענומען ביי אונז, צוליב דעם אליין, ווייל ער האט אונז געזאגט גוטע זאכן, עס איז אונז געפעלן געווען, און אויך צוליב דעם ווייל ער אליין, וואינענדיג אין ווארשע צווישן חסידים, איז אליין געווארן א רבי צו א געוויסער מאס, ער איז געווארן א רבי ביי שרייבער. ער איז געווען אייגנטליך דער רבי, דער ליטערארישער רבי און מיר זענען, מיר שרייבער זענען אלע געפארן צו אים, ס'איז נישט געווען דער שרייבער אין יענע יארן וואס איז נישט געפארן זען פרצן אדער רעדן מיט אים פרעגן ביי אים אן עצה, אפילו אני הקטן יא אמאל געווען ביי אים, נײַנצן צוועלף געווען ביי פרצן, יעדער איז געווען ביי פרצן, אבער ער האט געהאט די וואס זענען געווען תלמידים, אבער דער הויפט שטריך זיינער ער האט געשאפן דעם פאזיטיוו. דעם ראָמאַנטיציזם פֿון ייִדישן לעבן. ער האָט גענומען מאָלן, ווי שיין עס איז, ווי שיין עס איז אַפֿילו גיין דאַוונען, ווי שיין איז די ליכט-בענטשן. יעדע זאַך איז שיין און וווּנדערבאַר בײַ אונדז, ס'איז שיין. און ער האָט אויך געמאָלן, און איר וויסט, אַז די זאַכן, די רעאַליטעט אַליין, ווי שייקספּיר זאָגט, ס'איז נישט גוט, ניט שלעכט, ניט שיין, נישט מיאוס. ס'ווענדט זיך, ווי איר מאָלט עס, ווי איר קוקט אויף דעם. דערפֿאַר האָב איך אַזוי פֿיל גערעדט מיט אײַך וועגן סימפּאַטיע, אַז איר האָט רחמנות אויף מיר, ער געלעגט צו זײַן אַ גוטע. טאָר מען חס ושלום נישט קיין רחמנות צו צייגן אויף אַ כפּרה, צו נישט צייגן, ווייל די גאַנצע זאַך ווענדט זיך ווי איר קוקט אויף עס, די זאַך אַליין איז נישט צו גוט נישט צו שלעכט, ס'ווענדט זיך בלויז דער צוגאַנג, און אַז זיי, זיין צוגאַנג איז געווען צו אידן אַ פּאַזיטיווע, האָט ער יעדע זאַך געמאָלן וווּנדערשיין, וווּנדערשיין, פאָלקסטימלעכע געשיכטן זיינע, די טראַדיציע ווי ער האָט געמאָלן איז נישט העכער, באָנטשע שווייג, יעדע זאַך איז אַרויס וווּנדערשיין. נאָך אים קומט אַש. אַש איז אַ תלמיד, אייגנטלעך. אש האט איבערגענומען פון מענדעלע, פון פרצן, ער האט איבערגענומען אט דעם פאזיטיוו, אט דעם ראמאנטיציזם פון אידישן לעבן, און ער גייט אין זיינע פוסטריט. דער חסרון איז וואס ס'איז צופיל צוקער דא, דאס איז דער הויפט חסרון ביי אשן, ס'איז צופיל צוקער, די טיפן זענען צו זיס, זענען צו גוט צו זיין אמת. אויס. נעם זיין ריווער דעם איסט ריווער, וואס? וואו האבן מיר געזען אזעלכע אידן? ס'איז גאר נישטא אזעלכע אידן אויף דער וועלט, נישט געווען און וועלן ניט זיין. נעמט למשל איידער ער נאך ארויס מיט זיינע קריסטליכע ווערק. ווען איך האב געליינט זיין תהלים און איך האב געלעקטשערט וועגן תהלים, איך האב גלייך געזאגט, ס'איז נישט קיין אידישע ווערק, ס'איז א קריסטליכע ווערק. ווייל זיי זענען צו גוט, די טיפן זענען צו גוט. ביי אונז איך האב נישט נישטא אזעלכע טיפן, ביי אונז דארפן זיין חסרונות. ס'קען נישט זיין, מ'קען נישט מאלן קיין עלב. ער מאָלט דאָרטן אָפּ דעם תּהלים-ייִד, ער גײט אַרױס און ער באָדט זיך און ער זעט נאַקטע מײדלעך, ער װײס ניט װאָס דאָס איז. ער זאָגט, זײ זײַנען אָן קלײדלעך,, װי אַזױ קען מען װיסן װאָס דאָס איז. נו, װי געפֿעלט אײַך אַזאַ חכמה? ער װיל מאָלן דעם צדיק און ער הײבט אים אױף אַזױ, אין חומש װעט איר נישט געפֿינען אַזאַ זאַך. ס'אינגאַנצן געגן רעאַליזם פֿון אונדזער אַרט שרײַבן און דענקען און טראַכטן.

ער האט זיך נישט געשמדט צום באדויערן ער האט געשמדט די ווערק הלוואי וואלט ער זיך געשמדט און די ווערק נישט געשמדט וואלט געווען אסאך בעסער וואס ארט מיר ווען ער שמדט זיך? וואס איך מיין צו זאגן איז אז דער טומל וואס איז זיך געשאפן ביי אים איז ער אביסל אליין